היינט האבן אונז א פונדאמענטלי אנדערע סארט קרבן, ביז יעצט האבן מיר געלערנט עולה און מנחה, זיי האבן חילוקים וואס זיי האבן גערעדט נעכטן, אבער עס איז נאכאלץ בעצם די זעלבע סארט קרבן, היינט לערנט מען א נייע זאך און מען קען זען אז עס האט א נייע נאמען, עס הייסט נישט נאר קרבן, עס הייסט זבח שלמים, עס הייסט זבח איז טייטש אז דאס עסט מען, בעצם אזוי ווי אונז לערנען עס איז געווען לפחות תקופות, מען האט נישט געמעגט עסן נאר א שלמים, ס'הייסט דאס איז בעצם א וועג פון עסן, אז א איד וויל עסן א קרבן אין די זמן פון די משכן און אזוי ווייטער האט עס געדארפט ברענגען צו די משכן אפילו שפעטער, זיי ווילן מאכן א ספעציעלע עסן א תודה אדער א קרבן פאר יום טוב און אזוי ווייטער א חגיגה א פארטי דעמאלטס דאס איז א וועג ווען צו טון עס טון עס עס צו טון לפני השם עס צו טון מיט די אייבערשטער דאס איז א אנדערע סארט גדר פאר דעם א שלמים עסט עסט די בעלים אויכעט כידוע דאס איז די עיקר זאך פון די שלמים און ממילא ביי שלמים דארף מען אנהייבן צו רעדן גאנץ אנדערע זאכן וועלכע חלקים מען איז מקריב ביי מנחה האבן מיר שוין געזען אביסל ביי מנחה בעצם די גאנצע מנחה גייט צו די אייבערשטער ס'גייט צו די כהנים במקומו און אזוי ווייטער ביי שלמים האט נאר חלקים וואס מען איז מקריב פאר די אייבערשטער, די בעלים מוז מאכן סמיכה און אנדערע זאכן, אבער עס איז בעצם אן אנדערע סארט קרבן, איז דאס לערנען אונז וועגן די שלמים, און א שלמים קען אויך זיין פון אלע פון אלע מינים בהמות, בעצם קען א שלמים זיין, עס קען זיין סיי א זכר סיי א נקבה, אנדערע קרבנות קען נישט זיין סיי זכר סיי נקבה, עס קען זיין סיי מן הבקר סיי מן הצאן, כשבים, עיזים, עניטינג, אלע זעקס סארט בהמות וואס איז דא פאר קרבנות קען א שלמים זיין. וואס מען טרעפט נישט איז א שלמים פון א עוף אדער פון א מנחה, הגם מען קען טראכטן פון לחמי תודה אפשר איז עס א סארט שלמים פון א פון א מנחה, און די ווארט איז ווייל אזוי ווי מיר לערנען דאס איז געמאכט אז דו ווילסט די די שלמים הייבט זיך אן פון דעם וואס מען וויל עסן א בהמה, וויל עסן א בהמה דארף מען עס מאכן א קרבן אדער וויל מען עס מאכן א קרבן, ס'נישט אז מען דארף מאכן א קרבן, איז נישט שייך אז דו האסט נישט האסטו נישט, ס'נישט קיין נישט קיין טענות. און יעצט אז מ'לערנט דאס, לערנט מען שוין קודם כל ווייסן ס'איז דא פינף סארט חלב, וואס דאס איז די פינף וואס מ'רופט אימורים, חלב המכסה את הקרב, חלב אשר על הקרב, די כליות, חלב אשר עליהן, יותרת על הכבד, דאס זענען די פינף חלקים, פינף עיקר חלב, פרטים דארף מען לערנען הלכה וואס פונקטליך ס'מיינט, און דאס ווערט אשה לה', ס'הייסט די רעסט עסט די מענטשן. און אויף דעם שטייט אין סוף פון דעם פרק. יא און דאס ווענדט זיך, דא ווענדט זיך אבער וועלכע סארט בהמה, דאס איז אמת פאר א בקר און פאר און פאר א עז, אבער פאר א כשב איז דא נאך זאכן וואס מ'דארף מקריב זיין די אליה, יא דאס איז א חילוק ווייל ס'האט א אנדערע סארט בהמה ממילא ווייל ס'האט אנדערע אימורים דארף מען טראכטן אנדערע סארט חלקים וואס הייסן די גוטע חלב וואס מ'ברענגט און אויף דעם פירט אויס די פסוק סוף פון די פרשה כל חלב לה' דאס הייסט דאס וואס מ'געט די חלב לה' פשט ווייל דאס איז די בעסטע חלק ממילא געט מען די בעסטע חלק פאר די אייבערשטער ס'א כלל מ'לערנט אפילו אמאל אז באופן רחב, סתם סתם א מענטש א גוטע זאך מיט דעם מאכן א מצוה אדער א קרבן, אבער ביי די קרבנות איז דאס מיוחד און וועגן דעם גייען מיר צוריק צו וואס איז אלעמאל די הלכה, נישט נאר ביי קרבנות, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו, די חלקים וואס הייסן די בעסטע חלקים וואס מען גיבט פאר די אייבערשטער חלב און דם, הגם אז דם שטייט אנדערע מאל אז עס איז א הייסט א תאווה און אזוי ווייטער, אבער דא זעט אויס אז די סיבה פארוואס מען עסט נישט קיין דם ווייל דאס באלאנגט פאר די אייבערשטער, דאס איז די בעסטע חלק אדער די חשובסטע חלק דם הוא הנפש, עס שטייט אנדערע מאל ממילא דאס גייט להשם און דאס באלאנגט פאר די סוגיא פון קרבן שלמים וואס איז בעצם די סוגיא פון עסן בהמות מער ווי די סוגיא פון מאכן קרבנות.
איין אינטערעסאנטע זאך וואס מען קען באמערקן אין די שפעטערדיגע פרשות מען גייט בויען אויף די ענין פון שלמים אז מען גייט לערנען למשל א חטאת האט אויך חלקים וואס מען געבט פאר די פאר די כהנים און אזוי ווייטער זאגט מען אלעמאל ס'איז אזוי ווי כאשר יורם מזבח השלמים דאס הייסט ביי שלמים לערנט מען הייבט מען אן צו זען די יסוד אז ס'דא אזעלכע קרבנות ס'איז נישט אינגאנצן א קרבן פאר די אייבערשטער ס'דא חלקים וואס גייען צו די אייבערשטער די חלב און געוויסע חלקים און אנדערע חלקים גייען פאר די פאר די בעלים אדער אפילו ביי א חטאת וואס גייט נישט ביי די בעלים גייט עס פאר די כהנים און די אנדערע סארט קרבנות איז כעין עפעס אזוי ווי אינצווישן א חטאת און א עולה א שלמים און א עולה און מ'קען טראכטן פונקטליך וויאזוי ס'ארבעט אבער די יסוד אז ס'דא אזא סארט קרבן וואס מ'געט נישט די גאנצע בהמה פאר די אייבערשטן מ'געט אביסל און די רעסט עסן די מענטשן דאס איז בעצם די יסוד פון זבח אדער פון זבח שלמים.